שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפֿער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

און מיט אים איז געקומען זיין געטרייע לעבנס-באגלייטערין, די הארציגע און איידעלע פריידקע. גיב זיך א שטעל. שטעל זיך אויף. שטעל זיך, שטעל זיך, אקעי. וואס שטילערהייט איז זי אזוי באהאווענט אין אידישער ליטעראטור, ווי אמאל אן עילוי פלעגט זיין אין גמרא. אין אייער אלעמענס נאמען,

אמת, דאַן האָט זי שױן ניט געהײסן ייִדישע רעאַלגימנאַזיע, נאָר די פֿערצנטע מלוכישע גימנאַזיע, און דער דירעקטאָר, די באַרימטע לערערין מירע פֿון סוצקעװערס שפּעטערדיקער פּאָעמע, האָט אײַנגעאָרדנט אין אױדיטאָריע פֿון גימנאַזיע אַ נאָכמיטאָג, בעת װעלכן דער יונגער פּאָעט אַבֿרהם סוצקעװער האָט געלײענט פֿאַר אונדז די לידער פון זיין ניי דערשינענעם ביכל וואלדיקס. שוין דאן האבן די לידער געקלונגען אזוי פריש, גאר אנדערש ווי מיר זיינען געוואוינט געווען פאעזיע זאל קלינגען, פול מיט נייע צאפלדיגע טענער, נייע אויסדרוקן וואס מיר האבן נאך ביז דאן ניט געהאט געהערט. אין ווילנער געטא, וואס האט געדויערט העכער צוויי יאר,

סוצקעווער האט געטראגן אויף זיך א פּעלצעלע אן ארבל, און אזוי ווי ס'איז געווען זייער הייס האט ער אויסגעטאן דאס פעלצל און האט עס אוועקגעווארפן ס'זאל אים זיין לייכטער צו גיין. דאס איז געווען א בגד וואס ער האט נאך געשטאמט פון זיינע סיבירער קינדער יארן, און ער וואלט אים זיכער גוט צונוץ געקומען שפעטער אין וואלד.

שוין נאך דער מלחמה, ווען מיר האבן זיך נאך געפונען אין די די-פי לאגערן, האבן מיר נאכגעפאלגט סוצקעווער'ס עדות זאגן אויפן נירנבערגער פראצעס, מיט גרויס שטאלץ און פארערונג, ווייל מיר האבן געפילט אז דורך אים ווערט אויך אונזער שטים געהערט אין דער וועלט.

טייערע ליבע רבקה'לע און דוד, נאענטע פריינט מיינע פון ווילנער געטא פון וואלד, וואס האבן דא אויפגעשטעלט זייער היים און ציען ווייטער דעם יחוס פון אונזער ירושלים דליטא. איך דאנק אייך פארן פארבעטן מיר, און איך בין גאר גאר שטארק צופרידן פון מיין קומען צו אייך. טייערע מאנטרעאלער אידן, פונקט מיט דרייסיג יאר צוריק בין איך דא געקומען צום ערשטן מאל, אין נײַנצן נײַן און פֿופֿציק. דעמאלט בין איך געקומען אפריכטן גלות, אבער מיין שטימונג איז געווען למען האמת גאר אן אנדערע, ווייל דעמאלט האבן געלעבט אין אייער שטאט אזעלכע פאעטישע געשטאלטן פערזענליכקייטן ווי מלך ראוויטש, רחל קורן, די שרייבער לערערס דונסקי זיפער ווייסמאן. צו מיין ערשטן אוונט אין ביבליאטעק זענען געקומען פון נוא יארק די פאעטן לייעלעס, י. י. שווארץ, דער היסטאריקער פון דער אידישער שפראך מאקס וויינרייך האט זיך אפגעזונדערט מיט מיר דא אין סענט היפאליט אויף אנדערהאלב מעת־לעת. און מיר האבן זיך געקענט קוקן אין די אויגן, און מיר האבן זיך געקענט קוקן אין די הערצער, און דאס וואס מיר האבן געזאגט איינער צום אנדערן, וואס מיר האבן דערציילט פון דעם וואס איז פארגעקומען אין אונזער לעבן און אין אונזער פאלק, איז נישט צו באשרייבן און נישט צו דערציילן. איצטער. צו מיינע פֿינף און זיבעציק יאר, און דרײַסיק יאר ארום, קום איך צו אייך, און ס'איז זייער אויסטערליש, אפילו מיסטיש. די ביבליאטעק האט געוואוסט געבוירן צו ווערן מיט מיר צוזאמען. און איך בין גליקליך. וואס איך קום אין א אידישער היים, פון אידישע מענטשן, פון אידישע ביכער, פון אידישן ווארט, וואו עס לעבט דאס אלץ וואס אונזער שונא האט זיך באמיט אומצוברענגען מיט'ן פאלק צוזאמען, אויף לאנגע גליקליכע יארן. און אז איך האב דערמאנט די צאל דרייסיג, האט זיך איבערגעשפיגלט אין מיר, די טעג ווען איך בין אלט געווארן דרייסיג יאר, דאס איז געווען אין ווילנער געטא. כ'האב דעמאלסט אנגעשריבן א ליד וואס הייסט טאקע צו דרייסיג יאר. און כ'האב דאס צוגעלייגט צו דעם בינטל לידער הינטער אונזער בעט, אונטער אן ארויסגענומענער קאכלע. צו די אנדערע לידער. ס'האבן געוואוסט וועגן דעם געציילטע פריינט מיינע אין געטא. און איין טאג אן אוונט איך קום צוריק פון דער צוואנגס ארבעט צוצולייגן נאך א ליד. כ'נעם ארויס די קאכלע, די כתב־ידן זענען ניטא, נעלם געווארן. ווער האט עס געקענט צוגנב'ענען, צורויבן? ס'איז מיר געווארן זייער טרויעריג. גאר, גראד צו מיין דרייסיגסטן געבוירן טאג. אין עטליכע טעג ארום זענען געקומען צו מיר צוויי יונגע חבר'טעס וואס ווילנער געדענקען זיי געדענקען זיכער זייערע נעמען, רחל'ע סאראבסקי און די שוועסטער פון מוסיע דייכעס. זיי האבן דאס ארויסגעגנב'עט מיינע לידער, איינגעבונדן, קינסטלעריש איינגעבונדן, אויסערגעווענליכע איינבונדן, מיטן עמבלעם פון ווילנער געטא, און עס מיר געגעבן א מתנה צו מיין געבורן טאג. כ'האב דעם דאזיגן בוך געטראגן חדשים, געהאט אים אויך אין וואלד, בלויז ביז דער גרויסער אבלאווע איז מיר נעלם געווארן, טאקע דעמאלס צוזאמען מיטן פעלצל וואס ליבא האט דערמאנט. פון א גרויסן שרייבער לערן איך זיך שרייבן, פון א גרויסן רעדנער לערן איך זיך שווייגן. וויל איך דא קומען ניט ווי קיין רעדנער, כ'וויל קומען צו אייך מיינע טייערע חברים און טיילן זיך מיט אייך דא עפעס פון מיין פאעטישן האב און גאב, און כ'וועל טאקע אנהייבן מיט דעם ליד וואס כ'האב אקערשט דערמאנט, צו דרייסיג יאר, געשריבן אין ווילנער געטא, אין ווילנער געטא, אויגוסט נײַנצן דרײַ און פֿערציק. מיין טאטן האט צו דרייסיג יאר געפלאצט דאס הארץ ביים שפילן ר' לוי יצחק'ס ניגון אויף א פידעלע פאר נאכט. די פידל האט געצאפלט אויף זיין אקסל ווי א קינד, און איר שפראך, א ליכטיגער מאגנעט, האט צוגעצויגן די ווייטע וועלט אין שאטנדיגן כוטער וואו איך אַ זיבן-יעריקער בעל-חלום, האָב אַרום די פֿאָטערלעכע קניען זיך געוויקלט. ס'איז געווען אין ליכטיקן סיביר. געווען, געווען. אַ זון-פֿלעק, צי די הייסע צונג בײַם פֿרירנדיקן וואָלף, האָט געלעקט די שנייען אויפֿן שײַבל און ניט געקענט אַדורכשמעלצן אין גאַנצן. ס'האָט זײַן ליכט באַלויכטן בלויז די אָפּגעהאַקטע קלאַנגען פֿון דער פֿידל און דורכגעשטרײַפֿט מײַן פֿײַכטן אויג מיט פֿונקען. פּלוצעם האָט זיך אָנגעכאַפּט בײַם האַרץ דער בלייכער טאַטע, געטאָן אַ צוק, אַ וואַקל מיט אַן אויסגעשטרעקטן אָרעם, און אויף די הענטלעך מיינע האט א פאל געטאן זיין גוף צוזאמען מיט דער פידל, ווי עס פאלט א שווערע צווייג ארונטער אויף א גרינגע כוואליע און די כוואליע טראגט זי. אויבן האט געשוועבט א ניגון, אונטן אויפן דיל האָט בײַם טאַטן אױסגעפֿעלט שױן אָטעם. און צי איך װיל זיך אײַנרעדן, צי מײַנע רײד איז װאָר? ליגנדיק שױן צוגעעביקט צו אַ קאַלטן שװײַגן, האָבן זײַנע ליפּן מיר פֿאַרטרױט אַזױ, מײַן קינד, פּרוּװ אױס אױף דײַנע הענט די װאָג פֿון לעבן, כּדי דו זאָלסט זיך צוגעװײנען שפּעטער צו דערטראָגן. אין יענער רגע איז אין מיר געבוירן דער פּאָעט. איך האָב דערפֿילט, עס דרעמלט ערגעץ אין מײַן לײַב אַ קערן, וואָס טראָגט אין זײַנע אינגעוויידן אַ באַשטימטע שליחות. מיר האָט געדאַכט, איך ווער דער האַר פֿון וועלדער, מענטשן, זאַכן, און אַלץ נאָר וואָס איך זע, איז מײַן פֿאַרקערפּערטער פֿאַרלאַנג. פֿון דעמאָלט

און ניט פֿאָרויס. און ווען איך מערק מײַן פּנים אין אַ שפּיגל, קוואַלט פֿון זײַנע כוואַליעס מיר אַרויס דער ווײַטער טאַטע, און אפֿשר בין איך ער, און מײַנע יאָרן זײַנען בלויז אַ קייטלונג פֿון זײַן אָפּגעשיידטן לעבן? דאָס זעלבע פּנים, ווי בײַ אים, דערמאָנט אָן שניי אויף שויבן. דאס זעלבע הארץ וואס גרייט זיך אויפצופלאצן, און אויך א רויטינק פידעלע פארמאג איך ווי דער טאטע זעט, איך רייס די אדערן און שפיל אויף זיי מיין ניגון, נאר קיינער איז ניטא ארום די קניען זיך צו וויקלען, און אפוועגן מיין לעבן ציען ווייטער ווי א ווינט מיין בענקשאפט וואלקן צו א קלארן ציל. טעג, ניט באַגעגנט קײן מאָל אײנס דעם צװײטן. װי אַ שטײן פֿאַרקלאַמער איך אין פֿױסט די דרײַסיק יאָר און שלײַדער זײ אין תּהום פֿון קאַלטן שפּיגל. פון זינט מיין פרומע מאמע האט געגעסן ערד יום כיפור. געגעסן אום יום כיפור שווארצע ערד געמישט מיט פייער, א לעבעדיגער מוז איך עסן שווארצע ערד יום כיפור, און בין אליין א יארצייט ליכט געצונדן פון איר פייער. ס'פארזינקען אומדערבארעמדיג פון זונפארגאנג די מאסטן. אַ שטערן צו אַ צווייטן שטערן, פֿויגליש טוט אַ היפּער. נאָר זינט מײַן מאַמע עסט יום-כּיפּור ערד אַנשטאָט צו פֿאַסטן, פֿון יעמאָלט מוז איך עסן ערד יום-כּיפּור נאָך יום-כּיפּור. אַ היישעריק האָט ניט געלאָזן מער אויף מײַנע ליפּן. ווי זאַנגענע צוויי זילבן פֿון אַ וואָרט אַן איינציקס מאַמע. באַזונדער פֿון מײַן לײַב און לעבן שווימען זיי די ליפּן. צום קיניגרײַך וואָס האָט געפֿאַסט אַ מאָל מײַן פֿרומע מאַמע. די שטילקייט צווישן אונדז ווערט שטילער, ביז צום דנאָ אַ שטילע. און די וואָס עסט יום-כּיפּור ערד. פארנעמט איר זון'ס געדאנקען, און תפילה טוט זי אז אים זאל באשירעמען איר תפילה בשעת די יארצייט ליכט וועט נעמען צאנקען.

און אידן איבער גאנצן לאנד האבן דאס געהערט, און מיר האט זיך אויסגעדאכט אז זיי האבן מיר געגלייבט, אבער ווען מיר אנגעקומען אין ווילנע ווען מען האט זיך נאך געשלאגן אויף די גאסן, האבן אנגעהויבן אנצוקומען בריוו פון קינדער, טאטעס, מאמעס, מיט באגריסונגען צו די באפרייטע, און קיינער איז שוין נישט געווען, און אלע בריוו האט מען געבראכט צו מיר און צו שמערקע'ן וואו מ'איז געווען צוזאמען, און כ'האב אנגעשריבען א ליד. דער פּאַפּירענער װאַלד. װען מײַן בריװטרעגער קומט װי אַ מלאך מיט אײנציקן פֿליגל, און זײַן פּנים אַ בריװ, אַנדערש אינעװײניק, אַנדערש אױסערלעך, גיט אַ ציטער מײַן שטוב. איר מזוזה איז מער ניט קײן זיגל. אַ פּאַפּירענער װאַלד װערט מײַן שטוב, פֿול מיט אותיות און אותעלעך. אַ פּאַפּירענער װאַלד? איז עס אפֿשר אַ טרױם פֿון שיגעון? האָב ניט מורא, ס'איז װאָר. בין אַ ייִנגערער, דאָך ניט קײן אַנדערער. איבער זומפּיקן שׂונא איך שפּאַן צו דעם שטאָט צו דער שטאָט פֿון דעם גאון, צו דעם הײמישן בױדים, עס װאַקלט אַ הײמלאָזער װאַנדערער, צװישן אַלטע מלבושים, װאָס מע האָט ניט באַװיזן צו שענדן, מיך באַגעגנט מײַן קאַץ, איז געבליבן דאָ היטן די בערװענעס, און אױף מאָרגן, ס'איז דאָ נאָך אַ מאָרגן, צו װעמען זיך װענדן? איז קיין איינציגער איד ניט פאראן, צי מיך פייניגן נערוון עס, און אויף מארגן, ס'איז דאָ נאָך אַ מאָרגן, און ווידער אויף מאָרגן, סיידן הער, ווי די האָר דיינע וואַקסן, אַנשטאָט מע זאָל שמועסן, און אויף מאָרגן, ס'איז דאָ נאָך אַ מאָרגן, און ווידער אויף מאָרגן, סיידן עס דיין פאַרשימלטן שאָטן אויב קענסט נאך די רו עסן. אבער גאט איז א זיידע ווי זאגן עס פלעגט מיר א שכן ס'קומען תחיית המתים די טריט מיט אן עכו א שטיינערנעם און א בריווטרעגער ברענגט מיר מתנות צו אונזער ניצחון אז ניטא מער פאר קיינעם די בריוו צו צעטיילן דו איינער נעם און אויף מארגן ס'דא נאך א מארגן. און ס'ברענגט מיר ווי קודם יענער בריווטרעגער גאנצענע פעק מיט קאנווערטן יענוועלטיגע ביזל פול ווי יום כיפור אמאל אין א שול ווערט מיין בוידעם פון לבנה באלויכטן דורך שינדלען צעשפרונגענע שפעלטיגע אַ פּאַפּירענער װאַלד מיך באַשיט מיט פּאַפּירענע בלעטער, פֿון טאַשקענט, אַשכאַבאַד, פֿון קאַמטשאַטקע, פֿון פֿראָנטן און פֿײַערן. און דער זעלביקער נוסח בײַ אַלע, צי פֿריִער צי שפּעטער, מײַנע טײַערע עלטערן, טײַערע שװעסטער, צום טײַערן! דער פּאַפּירענער װאַלד שטײַגט זיך איבער אַלײן אין זײַן שטײַגן. איז דא עמיץ פאראן אויסער מיר און די קאץ אויגן טרעריקע? און עס טרייסלט ארונטער א פראסטיגער ווינט פון די צווייגן מיטן זעלביגן נוסח, א בלאט נאך א בלאט פון אמעריקע. דער פאפירענער וואלד וועט פארשיטן מיין איינציגן שטעגל. דער פאפירענער וואלד וועט מיך באלד מיט די בלעטער פארווייען.

דער שמייכל פון מיידאנעק. ניט גרעבער װי דאָס הײטל פֿונעם אױג מײַן שכנס טיר, ניט גרעבער פֿון דער גינגאָלדענער קרעטשמע, װוּ ס'קומט אַרײַן, װוּ ס'פֿאַלט אַרײַן אַ מידער טױ צו נעכטיקן, ניט גרעבער פֿון אַ שאָטן, אָפּגעשונדן פֿונעם חומר. הלמאַי געראָט מיר קײנמאָל ניט צו עפֿענען די טיר, אַז בסך-הכּל איז די טיר פֿון קײנעם ניט פֿאַרשלאָסן. און ער, מיין סאמע נאנטסטער, סמיק נאנטסטער, הלמאי קען ער ניט דורך דער זעלבער טיר אריין צום שכן און זאגן אים א פשוט'ן גוט מארגן? די טיר איז דורכזיכטיג ווי שרעק, די טיר איז ניט פארשלאסן. ווי ווייט איז א פארגאנגענע סעקונד? איז ווייטער בלויז מיט איין סעקונד פון יעדן היינט און מארגן. מיין שכן איז אליין אזא פארגאנגענע סעקונד באצויגן מיט א מאסקע אז די וואונד זאל זיין פארבארגן. מיין שכן קלאפט אין טיר אזוי צו זאגן. ס'איז אנגעשפאלטן ווי א פוסטער בוידעם טאפ די ערד, און קוים דערלאנגסט א זעץ א קאפל פעסטער צעפאלט זי אונטער דיר אויף אש און פארעך, און אלע ימ'ען הוידען זיך צוריק אריין אין הימל, און לעשן אויס די שייטער-הויפנס, וואס מען רופט זיי שטערן. איז אפשר קענסטו מיר אנטלייען פליגל, אוועקצופליען אויף א מער געזיכערטן פלאנעט, אן איבערקלער בין איך פון דאנען עוקר.

ער איז אַלײן זײַן פֿאַנגער אױף דער לאַנגער דינער װענדע, ער איז אַלײן זײַן אײגענע לעגענדע. איז װאָס אַ שטײגער טוט ער אױפֿן קױמען, װען יענער האָט שױן לאַנג פֿון רױטן בױך אַרױסגעלאַװעט, מײַן שכנס פּאַרמעטענע שטאָט מיט אידן. ער האַלט אין האַנט אַ שפּיגעלע און שפּיגלט אױס, ווי קינדווייז א זונהעזל אויף פנים פון זיין זיידן א גרינעם שמייכל וואס ווארפט אן אויף אלט און יונג א פאניק און לאזט ניט חלומען און לאזט ניט שווייגן רעדן ער שפיגלט אויס און שפיגלט איין דעם שמייכל פון מיידאנעק דער שמייכל פון מיידאנעק פאלט אויף חתונות און ברית'ן.

ער האלט אין האנט א שפיגעלע, מער גארניט. און איצטער א ליד. וואס כ'האב געשריבן אין נײַנצן זיבן און זעכציק, און וואס הייסט צו רחל קארן. דער ווינטער איז אריין אין מיינע ביינער די צעבראכענע, א שורה פון א בריוו. דו האסט אוודאי ביים שרייבן ניט געקלערט אז אט דער ווינטער פון קאנאדע וועט אויך אריין אין מיר, אין מיינע ביינער. א שורה פון א בריוו, און זי איז הערשערין. איך בלאנקע א ווארעמע ישראל-נאכט און קום צו דיר צום ווינטער און װײס, פֿאַרװאָס עס זענען װעלט פֿאַרשנײט אי פֿעלד אי לאָנקע. ס'איז װינטערצײַט פֿאַר קאָרנלידער אונטער שנײ געזינטער. אַ װאָלף מיט צאַנקענדיקער צונג פֿאַרפּעטלעט זײַן געװאױ אױף זיך אַלײן פֿון עלנט. נאָר זײַן פּערלדיקע פּאַרע צעשמעלצט דעם שנײ. דער פֿרילינג עפֿנט אױגן ערדיש-בלױ. געלױבט זאָל זײַן די מאָלערישע מראה. דער װינטער קריכט אַרױס פֿון דײַנע בײנער די צעבראָכענע. די בײנער גאַנצן זיך צונױף אין סטראָפֿן, אַזעלכע זיװגדיקע, מזל-ברכהנע. און סופן זוניקן ארויס געזאנגיקע אין-סופן. און איצט נאך א ליד מיט א קורצע הקדמה. ביים הערן שפילן ארטור רובינשטיין שאפענען האב איך געהאט אזא שטארקע איבערלעבונג אז מיר האט זיך געדאכט אז ווען רובינשטיין וואלט מיט די זעלבע פינגער אזוי בארירט שטיינער ווי ער האט בארירט די קלאווישן וואלטן די שטיינער געשפילט. כ'האב אנגעשריבן א קורצע ליד. און ס'איז גראד געווען א געלעגנהייט אין תל אביב, אז כ'האב זיך באגעגנט ביי דעם מאלער ראובן מיט ארטור רובינשטיין, און עמעץ האט אים דערציילט אז איך האב אזא ליד אנגעשריבן, האט מען דאס ליד איבערגעזעצט אויף פויליש און געלייענט פאר אים, איך מעג דערציילן וואס ער האט געזאגט? ער האט געזאגט אז דאס איז די שענסטע קריטיק וואס ער האט געהערט אין זיין גאנצע לעבן וועגן זיך. געשריבן אין נײַנצן הונדערט פֿיר און זעכציק. אַ זונרויז, אָנגעפּיקעוועט מיט קערלעך, איז דער זאַל, געהאַנגען איבער דעם קלאַוויר. ווען מיינע פינגער זענען, פארטרונקענע מיט ספירט וואס האלט אין ברענען. געלאפן איבערן געביין דעם ווייסן פון שאפענען. אזא נאקטורן האב איך ניט געשפילט א לעבן לאנג. אזוי האט קלאנג מיט קלאנג נאך קיינמאל ניט געוואלט זיך מישן. און פלוצעם האט ארויסגעצינגלט פֿון קלאַװיר אַ שלאַנג. אַ קינסטלער ביסטו? שפּיל אױף שטײנער, ניט אױף קײן קלאַװישן. די זעלבע נאַכט בין איך פֿאַרשװוּנדן פֿון האָטעל, פֿון שטאָט. די זעלבע נאַכט בין איך געלעגן אױף אַ פֿעלד, און קײנער האָט ניט געהערט מײַן שפּילן, אױסער גאָט. געשפּילט האָב איך אין יענער נאַכט אױף שטײנער. דאָס איינציקע פֿענצטער. פֿירקאַנטיקע שיין פֿון אַ פֿענצטער אויף נאַכטיקן שניי. און הינטערן פֿענצטער אַ מאַמע, וואָס וואַרט אויפֿן זון. ס'איז פינסטער די גאנצענע שטאט, נאר דאס איינציגע פענסטער, געשניטן פירקאנטיג אין אייז פון דעם חלל, א שיינטורעם איז פארן זון, פאר זיין זיכערן בלאנדזשען. און וואס טוט א מאמע? זי בלעטערט א ספר און לערנט פון אים.

ער וואקלט אהיים. ס'איז נאך ליכטיג דאס איינציגע פענסטער, נאר אים איז ניט וויכטיג. דער זון איז שוין עלטער אצינד פון דער מאמען. ער בלאנזשעט אזוי ווי אמאל. עס באגלייט אים כסדר דער זעלביקער אינגל אין וואגלעניש איבער דער וועלט. און װוּ האָט דער זון אין זײַן לאָקער און לױער ניט איבערגעלאָזן פֿון זיך דעם קאַפּױער אין טיבער, אין סענע, אין טעמזע, אין גאַנגעס? באַלאָרבערט געװאָרן און אָנגעטאָן האָט מען אים ראַנגעס. געזוכט זײַנע נעכטיקע טעג אין האָנג-קאָנג און פּאַריזן. דועלן מיט װינטמילן האָט ער געפֿירט און מיט קאַרליקעס ריזן. און מילך פֿון אַ טיגערין האט ער געטרונקען אין דזשונגל ביים קיניג סאמבוזע א וואוילע אכסניא, און וואו נאר ס'פארפירליכטל גיט אים א מאניע, וועלט אויס און וועלט איין, באגלייט אים די ווייטקייט צו זיך, צו דעם שטערן אין אים, צו דער נענטסטער, נאר ס'פעלט אים ווי אטעם, די ווארעם פירקאנטיגע שיין. אויף נאכטיגע שניי פון אן איינציגן פענסטער. ניטא מער די בערדיגע פישער וואס האבן געצויגן פאראנקערטע נעצן פון טייך

נאָר די שטײנדלעך, די שטײנדלעך. געצערטלטע צאַרטע. אַזױ סתּם פֿון אונדז בײדן געװאָרפֿן אין טײַך און דעם זינען פֿון װאָרף, פֿון װאָרף ניט פֿאַרשטאַנען, זענען אַלץ נאָך פֿאַראַנען. פֿונעם װאַסער זײ שמײכלען און קומען צו אונדז אומדערװאַרטע. און אין זכות פֿון די שטײנדלעך איז אױך אונדזער יוגנט פֿאַראַנען. די מאָלערין פֿון מײַן טאָכטער רינה.

תפילה פאר א קראנקן חבר. רשעים האבן צופיל כח. גענוג פאר זיי די קראפט פון האזן. איז קארמע אן מיט גנאד א שוואכן. אט ליגט ער דאך, האלב מענטש האלב ליילעך. זיין תפילה בין איך. זיינע ליפן פארלוירן האבן שוין די ווערטער. זיי זענען אויסגערויבטע מושלען אן ווידערקול, אן זאלץ, אן פערל. ער דארף נאך אנצינדן א שורה אין היכל פון זיין טונקעלער קאנורא. ער דארף די יונגע קיניגין פון בינען באגלייטן צו דעם בינשטערן באגינען. איך האב געזען א פיש דערלאנגען א שפרונג פון ים-הארץ ביזן וואלקן, און מיטשלעפן מיט זיך דעם וואלקן איז ווינציגער פון פיש מיין חבר, אנשטאט די קייקעלעך די רויטע, אין זיינע אדערן גאר שווימען רויט פידעלעך, פון דיר געמייסטערט, קיין צווייטער וועט אויף זיי ניט שפילן. ער דארף נאך הערן ווי זיין דופק איז פרילינג רעגן אין זיין לייב און לויפיג, ער דארף נאך זופן חלום, שעפן גלויבן, און שפעטן הארבסט פארקיטעווען די שויבן.

פֿאַראַן אַ בענטשנדיקע פֿרײד. זי איז מײַן פֿרײד אין לעבן. און אױב ס'װעט עמעץ דרײען מיט אַ װאָנצע, מילא, זאָל ער. דאָס איז די פֿרײד פֿון געבן, געבן, געבן, זיך צעגעבן, װי הונגעריקן לײװנט. עס צעגיט זײַן פֿאַרב אַ מאָלער. באַשטענדיק זיך צו געבן. זיך פֿאַרװאַנדלען אין אַ רעגן. צוזאַמען מיטן רעגן-בױגן זײַנעם און דער כמאַרע. פֿאַרװאַנדלען זיך אין רעגן. און צעשענקען מײַן פֿאַרמעגן. בײַ איטלעכן זאָל אױפֿגרינען.

בלייבן וועט א טראף. בראשית'דיג ארויסצוגראזן ווידער זיין באשאף. בלייבן וועט א פידלרויז לכבוד זיך אליין. זיבן גראזן פון די גראזן וועלן זי פארשטיין. מער פון אלע שטערן אזש פון צפון ביז אהער. בלייבן וועט דער שטערן וואס ער פאלט אין סאמע טרער. שטענדיק וועט אַ טראָפּן וויין אויך בלייבן אין זיין קרוג. ווער וועט בלייבן? גאָט וועט בלייבן, איז דיר ניט גענוג?

און ווייל זי איז א מענער-האנט, וואס האט קיין באלעבאס ניט, געהערט זי מיר, א דריטע האנט, איך שרייב אן איר קיין אות ניט. פאר נייגעריקע לייענער א צענדליק, בין איך מודה, ניט איך בין דער, וואס קארמע זיי מיט כישוף-רייד און סודע אריין אין אויער פון פאפיר, ניט מיינעם א זיכרון, דאָס טוט מײַן דריטע האַנט געפֿונען צווישן פּאָמידאָרן. צו לייענען איר שריפֿט איז ניט גענוג צו קענען ייִדיש. איך לערן זיך אַליין איר לשון, בלאָנדזשע אום יחידיש בײַ נאַכט אויף אירע שטעגעלעך און פֿאַל אויף שטיין און דאָרן. באגינען זע איך זי אין זריחה צווישן פאמידארן. ס'געהערט צו מיר די אפגעהאקטע האנט וואס האט געצערטלט קאן זיין א יונגע פרוי ווען מ'האט איר באלעבאס צעפערטלט און איך האב זי געפונען ווען דער מאן האט זי פארלארן, סעפטעמבער נײַנצן איין און פֿערציק,

אזוי ווי פושקין וואלט אריין, עס האט אים וואס געפאנגען, דער שניי איז ניט צעגאנגען, זיין האנט אין מיינער, ווי ער וואלט א פינגערדיקן שליסל פארטרויט מיר, און זיין פנים קעגנאיבער אי דערשראקן אי מאכטיק. לייענט ווייטער, איך פארשטיי די ווערטער, קלאנגען, דער שניי איז ניט צעגאַנגען. איך האָב געלייענט מיין געראַטעוועטן זשאַר פון גיהנום. אַ רגע איז געפאַלן ווי אַ שטערן. אַלע ווערטער פאַרשטאַנען, חוץ אַ רגע. ניט געקענט צו איר דערלאַנגען. דער שניי איז ניט צעגאַנגען. אין זיינע פייכט געשליפענע שוואַרצמירמלנע שוואַרצאַפּלען האָט אָפּגעשטערנט יענע רגע, און זי האָט אַ רגע דעם רוסישן פאעט מיט געלער לאטע אויך באהאנגען, דער שניי איז ניט צעגאנגען. ביי טאג א לוויה, ביי נאכט א קאנצערט, און קומען סיי דארטן סיי דא איז באשערט. באשערט א קאראמיסל אויפן געניק, צוויי פולינקע עמערס מיט אומגליק און גליק. אז ליידיג וואלט הענגען אן עמער, קאן זיין דער צווייטער וואלט קיינמאל ניט פולינק זיין, די זאלץ וואלט ניט פילן איר טעם, און זי וואלט פאר זאלצעלעך זיבן אן אוצר באצאלט, און ס'ליכט וואלט געווארן אין קנייטשן און קראנק, ווען ס'וואלט ניט א שאטן אים זיין א געטראנק. בייטאג א לוויה, ביינאכט א קאנצערט, און קומען סיי דארטן סיי דא איז באשערט, און פילן דעם זיווג פון ערד און מוזיק, די פולינקע עמערס פון אומגליק און גליק, צוזאמען צוזאמען דער דארטן און דא, און ס'בייגט זיך א שטראל צו דערשווימען צום דנא. אזא איז די שייכות פון קאסע און זאנג, אזא איז די איינהייט פון פידלער און קלאנג, אזוי איז פארברידערט געווען און פאראן, אזוי איז פארגלידערט א פרוי מיט א מאן. דערקלערן ווי אזוי דערקלערן? די זון איז ניט געווארן קעלטער, נאר שמעלצן קאן זי ניט קיין טרערן, און בלויז די קינדהייט ווערט ניט עלטער. איר ברודער יוגנט איז צעטראטן ווי רויטע וויינטרויבן אין קעלטער, שוין זילבערן די האר ביים שאטן, און בלויז די קינדהייט ווערט ניט עלטער. די שנייען אירע און פיאלקעס באקומסטו ניט פאר אלע געלטער. ס'ווערט אלט איר קיניג און זיין מלכות, און בלויז די קינדהייט ווערט ניט עלטער. פאראן אן אויסטערלישער טעם פון מילגרוים זאפט באטעמטער, און אויך פון וויינטרויבן אין מדבר ווען אן שאטן פלאמט ער. בשעת א רעגן קוילערט זיך אין רויטן שטויב פון שטעגלעך, און אויף ירושלים בערג פארזוכן אים איז מעגליך.

און אַ צווייטער גינגאָלדיק נידערט אויפֿן רעגנס הענגעדיקן לייטער, עס קנעטן שטראָמען שטיקער פֿעלז מיט מבולשער דינאַמיק. נאָר גאָרנישט איז אַזוי ווי שטויב אין רעגן, פֿריש און טעמיק. פֿאַראַן אַ טעם פֿון חלום, צו אַ גומען קוים דערגאַנגען. פֿאַראַן אַ היילנדיקער טעם פון גאט געבענטשטע קלאנגען. דער טעם פון שטויב אין רעגן איז פון מילגרוים זאפט באטעמטער, און אויך פון וויינטרויבן אין מדבר ווען אן שאטן פלאמט ער. אַ פֿױגל האָט געשפּילט אין אָװנט אױף אַ סטראַדיװאַריוס, און כ'האָב געפֿרעגט אַ נײַגעריקער זיך אַלײן, צו װעמען? א פויגל שפילט ניט אָן א זינען אויף א סטראַדיוואַריוס. מסתמא איז פאַרטייעט א געהער, ס'איז דאָ צו וועמען. געווען די גרייס א פינגערהוט. און סאַראַ וואונדער, נעמען און שפּילן אויף א סטראַדיוואַריוס, ווי אַזוי, צו וועמען? אַכיבע שפּרינג אַריין אין פייער-מושל פון א קראַטער. און דאָרטן פֿרעגט דעם לאַכעדיקן אַשמדאַי, צו װעמען? צו װעמען האָט געשפּילט אַ פֿױגל אױף אַ סטראַדיװאַריוס? דערבאַרעמדיקער, גאָרנישט! זאָג, צו װעמען? אַ פֿױגל שפּילט ניט אָן אַ זינען ביזן לעצטן פֿלאַטער. אַ נאָמען װיל איך הערן, אָדער נעמען. און אַז איך האָב געפֿרעגט,

קאפירט שאגאל'ס געמעל. ס'איז בלויע וויינטרויבן די לופט. מיר נידערן ארונטער פון זומערבארג און זיי פארזוכן וואלט זיך גרייליך וועלן. די זעלבע האנט וואס האט באשאפן אויף דער ערד מלאכים, אצינד איז אויף מיין אקסל און ס'ווערט ליב די פאנאראמע. ער זאגט. כ'באהאלט זיך אויס פון זיך אליין, פון קנאה, שבחים. נאר אויסבאהאלטן קאן איך זיך ניט פון מיין טאטע-מאמע. ס'איז בלויע וויינטרויבן די לופט. און זע, אויף א וועראנדע, א זקן אין א שטרויענעם פאטעל און מיט א שערל שערט אויס דער מאן פון אונטער ליכט און שאָטן דורך גירלאַנדע אַ טײַבעלע פון כוואַליעדיק פּאַפּיר און צאַרט ווי פּערל. שאַגאַל פאַרנייגט זיך נידעריק, מאַטיס, און ווי דערשראָקן, דערלאַנגט זיך ס'טײַבעלע אַ הייב צום זונפאַרגאַנג אַלץ גרינגער. פאַרנייגט זיך אויך אין קרוין פון רויטע ווײַנטרויבן דער זקן. און ס'פאלט ארויס די שער פון זיינע גליווערדיגע פינגער.

אינעווייניג איז ניט קיין מעטאפאר טייכן בלוט. אינעווייניג זאמלען זיך צוזאמען יעניקע וואס האבן מיך געבענטשט און ווידערשפעניקע, מיינע גרויסע פריינד און קליינע שונאים. אינעווייניג איז מיט זיי צוזאמען היימיש גוט. אינעווייניג איז ניט קיין מעטאפאר טייכן בלוט. אינעווייניג זעה איך זיך אליין אויף א מסיבה, וואו די וואונדער מענטשן, מיינע פריינט און זייער ליבע, האבן מיר געשאנקען זייער אטעם. א מינוט איידער איך האב פארלוירן מיינעם צווישן בייטש און רוט. אינעווייניג איז ניט קיין מעטאפאר טייכן בלוט. שטערן שערבלעך אויף די אויגן, צאפלט וואו א וויע כ'דאנק די וואונדער מענטשן פאר דער זכי', פארן שווייגן זייערן וואס האט אויף מיר גערוט, אינעווייניג איז ניט קיין מעטאפאר טייכן בלוט,

און אפילו ווען ס'קניען אויבן ליפן זיי צו קושן. איך טאר ניט אויסשעפן דעם שווארצן האניג. די זיסע משוגעת פון מיינע ביינער. אפילו ווען ס'קניען אויבן ליפן דערבארעם זיך מיר ווילן שטילן אונזער דארשט מיט פייער. אוי ליפן, ליפן, כ'האב אייך ליב. און ליבער פון אלע פירות אויף דער וועלט, נאר כ'טאר ניט. כ'מוז לאזן אויפן דנא דעם בליק, מיין היטער און געביטער. צוויי פיסעלעך פון זון-פארגאנג, אין רעגן שפינוועב צאפלען זיך.

און איך וויל ענדיגן, מ'דארף דאך ענדיגן, מיט אכט שורות. ס'האט געלוינט! ס'וועט נאך לוינען צו וואוינען אין א טראפן טוי, ביז לעצטן אטעם וואוינען, זאלבע איין, זאלבע צוויי, זאלבע לעבן, אבי דארטן וואוינען, און זען ווי עס בייטן זיך זונען מיט זייערע קרוינען. ס'האט געלוינט. ס'וועט נאך לוינען. צו וואוינען אין א טראפן טוי באזונדער פון פארשוינען. ווען עס ראנגלען זיך שטערן מיט וועלף. איבער וועלדער און פלוינען. ס'האט געלוינט. ס'וועט נאך לוינען.